פרייטאג בהר, זאגט די הייליגע משנה מסכת אהלות פרק ו', אדם א מענטש וכלים און כלים נעשין אהלים זיי קענען מאכן א אוהל לטמא דאס הייסט צו ברענגען א טומאה, אויב א מענטש אדער א כלי איז מאהיל אויף א טומאה און אויף א צווייטע כלי מאכט ער אז די כלי וואס ליגט אונטער זיך זאל טמא ווערן פון די כזית מן המת למשל וואס ליגט אויכעט אונטער די אוהל וואס ווערט געמאכט דורך די אדם אדער די כלים, און נישט נאר א מענטש אליין אדער כלים אליין קענען מאכן א אוהל לטמא, נאר אויכעט אויב א מענטש האלט אונטער א צווייטע מין זאך וואס מאכט א אוהל, ווי די משנה וועט ווייטער זאגן, קען עס ברענגען א טומאה צו אלעס וואס איז אונטער די אוהל, אבער לא לטהר, א אוהל וואס ווערט געמאכט דורך א מענטש אדער דורך כלים איז נישט קיין גוטע מחיצה מטהר צו זיין, ס'קען נישט איבערהאקן אז די טומאה זאל נישט ארויפגיין העכער דעם אוהל אדער אראפגיין אונטער דעם אוהל, ווי די משנה גייט מסביר זיין. כיצד? ארבעה פיר מענטשן נושאין את הנדבך, זיי טראגן א גרויסן שטיין, טומאה תחתיו, אויב איז דא א שטיקל טומאה, א כזית פון א מת למשל, אונטער דעם שטיין, כלים שעל גביו טמאין, אלע כלים וואס געפונען זיך העכער דעם שטיין, אפילו זיי זענען נישט ממש אקעגן איבער דעם כזית מן המת פון אונטן, ווערן זיי טמא. פארוואס? ווייל די נדבך איז דאך א אוהל וואס ווערט געמאכט דורך א מענטש, פיר מענטשן האלטן דאס אונטער. איז דאס א גוטע אוהל און א גוטע מחיצה צו ברענגען טומאה אויף אלעס וואס איז אונטער דעם, קומט אויס אז די טומאה שפרייט זיך אויס אויף די גאנצע שטח אונטער דעם נדבך, און וויבאלד ס'איז נישט קיין אוהל לטהר, ברעכט עס אדורך דעם אוהל און ס'גייט ארויף און אלע זאכן וואס געפונען זיך העכער דעם אוהל, אפילו זאכן וואס געפונען זיך נישט פונקט אקעגן איבער דעם כזית מן המת ווערן טמא. טומאה על גביו, אויב די טומאה, די כזית מן המת, זאל זיין העכער דעם נדבך, כלים שתחתיו טמאין, ווערן אלע כלים וואס געפונען זיך אונטער דעם נדבך אויכעט טמא, פארוואס? ווייל די טומאה פון אויבן האט נישט קיין שום זאך וואס זאל עס שטערן פון אראפקומען, ס'קומט אראפ אונטער דעם נדבך, און איינמאל ס'איז אונטער דעם נדבך, מאכט דער נדבך א גוטע אוהל צו ברענגען טומאה אויף אלעס וואס איז אונטער דעם, און דער גאנצער פלאץ ווערט גערעכנט כאילו ס'איז אנגעפילט מיט טומאה, איז אלע כלים וואס ליגן דארט אפילו ס'איז נישט פונקט אקעגן איבער דעם כזית פון אויבן איז עס טמא, און ווי די מפרשים לייגן צו, איינמאל די גאנצע טומאה די גאנצע פלאץ פון אונטן אונטער די נדבך איז אזוי ווי אנגעפילט מיט טומאה, זענען אויכעט אלע כלים וואס זענען העכער דעם טמא, די אלע כלים וואס ליגן העכער דעם נדבך, זיי זענען אויף די זייט פון דעם כזית פון א מת, ווערן אויכעט טמא ווייל די טומאה פון די כזית פון א מת גייט אראפ צו אונטער די נדבך, דארט שפרייט זיך עס אינגאנצן אויס, ס'פילט אן דעם גאנצן חלל, און ס'ברעכט אריבער די מחיצה, ס'גייט ארויף צוריק און ס'איז מטמא אויכעט אלעס וואס געפינט זיך העכער דעם. רבי אליעזר מטהר, רבי אליעזר האט געהאלטן אז ווען א מענטש אדער כלים מאכן א אוהל, דאס הייסט זיי זענען מעמיד א אוהל, זיי האלטן אונטער א געוויסע זאך וואס דאס מאכט א אוהל, דעמאלטס הייסן זיי יא א גוטע מחיצה צו מאכן אויך א חציצה אז די טומאה זאל נישט אריבער גיין. זאגט די משנה נאך א מציאות פון די תנא קמא, ווי מען זעט אז כלים זענען א גוטע אוהל לטמא אבער נישט לטהר, נתון על ארבעה כלים, רעדט מען ווייטער פון דעם נדבך דעם גרויסן שטיין, אויב ס'איז אראפגעשטעלט אויף פיר כלים, אפילו כלי גללים, כלים וואס זענען געמאכט פון מיסט פון בהמות, כלי אבנים, שטיינערנע כלים, כלי אדמה, כלים וואס איז געמאכט פון ערד און ס'איז נאכנישט געווארן געפארטיגט אין א אויוון, און די דריי מיני כלים זענען בכלל נישט מקבל טומאה, וויבאלד אבער דאס איז כלים, עס האט נישט פארלוירן דעם דין כלים, עס איז נאכנישט גרעסער ווי פערציג סאה, איז טומאה תחתיו, אויב איז דא א טומאה, א כזית מן המת וכדומה, אונטער דעם נדבך וואס האלט זיך אויף די פיר כלים, כלים שעל גביו טמאים, די טומאה ברעכט אדורך, די נדבך איז נישט חוצץ בפני הטומאה, און אלע כלים וואס געפינען זיך העכער דעם נדבך זענען טמא, נישט נאר די וואס ליגן פונקט אקעגן איבער דעם טומאה, ווייל די טומאה וואס געפינט זיך אונטער די נדבך שפרייט זיך אויס אונטער די גאנצע נדבך, ווייל ס'איז דאך א גוטע אוהל צו מאכן א טומאה, צו ברענגען טומאה אונטער אלעס וואס געפינט זיך אונטער דעם, און אז ס'שפרייט זיך אויס אינגאנצן אונטער דעם, ברעכט עס נאכדעם אדורך, ס'איז נישט דא וואס זאל עס צוריקהאלטן פון ארויפגיין, און ס'איז מטמא אלע כלים וואס געפינען זיך העכער דעם. טומאה על גביו, אויב ס'זאל זיין א טומאה אויף דעם נדבך וואס האלט זיך אויף די כלים, כלים שתחתיו טמאים, אלע כלים וואס געפינען זיך אונטער דעם נדבך ווערן אויכעט טמא. ווייל די טומאה קומט אראפ צו אונטער די נדבך, די נדבך איז דאך נישט קיין גוטע חציצה צו שטערן די טומאה פון אראפקומען, און איינמאל ס'קומט אראפ שפרייט זיך עס דארט אויס אינגאנצן ווייל דאס איז א גוטע אוהל צו ברענגען טומאה, און ווי אונז האמיר שוין פריער געזאגט איינמאל ס'שפרייט זיך אויס אינגאנצן אונטער דעם ברעכט עס אויכעט אדורך דעם מחיצה, דעם נדבך, און ס'קומט ארויף און ס'איז מטמא אלע כלים וואס געפינען זיך העכער דעם אויכעט. דאס איז די הלכה פון אדם וכלים אז זיי קענען אונטערהאלטן א אוהל לטמא אבער נישט לטהר. פירט די משנה אויס אויב ס'איז נישט קיין אדם און נישט קיין כלים, צום ביישפיל נתון על ארבעה אבנים, די נדבך האט ער אראפגעשטעלט אויף פיר שטיינער, א שטיין איז נישט קיין כלים, או על דבר שיש בו רוח חיים, אויף פיר בהמות, אלע מיני לעבעדיגע זאכן אויסער א מענטש, דעמאלטס איז עס יא א גוטע חציצה בפני הטומאה. טומאה תחתיו טאמער ס'איז דא א טומאה אונטער דעם נדבך, איז כלים שעל גביו טהורין, אלע כלים פון העכער דעם זענען טהור אפילו ס'איז פונקט אקעגן איבער דעם כזית פון א מת פון אונטן, ווייל דער נדבך האקט גוט איבער אז די טומאה זאל נישט קענען אדורך גיין, און טומאה על גביו אויב ס'איז דא א טומאה העכער דעם נדבך, איז כלים שתחתיו טהורין, אלע כלים וואס געפונען זיך אונטער דעם נדבך בלייבן טהור, ווייל דער נדבך איז א גוטע חציצה און ס'האקט איבער אז די טומאה זאל נישט קענען נישט ארויפגיין און נישט אראפגיין, וויבאלד ס'האלט זיך אויף זאכן וואס זענען נישט קיין כלי און נישט קיין מענטש. און הוא הדין זאגן די מפרשים, אויב ס'וואלט זיך געהאלטן אויף כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, אדער אפילו כלי עץ, וואס זענען באים במידה, וואס דאס מיינט ס'האט א גרויסע מאס, ס'קען פארנעמען אין זיך פערציג סאה פליסיקייטן, האט עס אויכעט פארלוירן די דין כלי, און דעמאלטס מאכט עס א גוטע אוהל סיי צו ברענגען טומאה און סיי חוצץ צו זיין בפני הטומאה. משנה ב', גייט ער ווייטער מסביר זיין די הלכה אז א מענטש אדער א כלי קענען נישט מאכן קיין אוהל צו חוצץ זיין בפני הטומאה. קוברי המת שהיו עוברים באכסדרה, מען האט געפירט א ארון צו באערדיגן און מען האט געדארפט אדורך גיין אונטער א דעכל וואס שטארט ארויס פארנט פון א הויז וואס דאס רופט זיך אן אכסדרה ס'האט נישט קיין ווענט נאר א דאך, איז ווען דער מת קומט אן אונטער דעם דעכל, אויב די טיר פונעם הויז איז אפן גייט די טומאה אריין אין די גאנצע הויז, אלע כלים פון די הויז ווערן טמא. איז שנעל פאראויס געגאנגען איינער פון די באגלייטער, והגיף אחד מהן את הדלת, ער האט געגעבן א מאך צו דעם טיר, וסמכו במפתח, ער האט געוואוסט אז די, ער האט געוואלט אז די טיר זאל זיך גוט האלטן, זאל זיך נישט צוריק אויפמאכן, האט ער גענומען דעם שליסל און געגעבן א דריי צו, אז עס זאל זיך האלטן פארמאכט די טיר. דער שליסל איז דאך א כלי, א כלי קען נישט מאכן קיין חציצה איבערצוהאקן פאר טומאה, איז די הלכה, אם יכול הדלת לעמוד בפני עצמו, אויב די טיר קען זיך האלטן פארמאכט אפילו פון זיך אליין אן דעם שליסל, טהור דעמאלטס איז עס טהור, ווייל ס'קומט אויס אז די כלי האט גארנישט צוגעהאלפן דא, אבער ואם לאו, טאמער די טיר פאר זיך האט זיך נישט געהאלטן, נאר דער שליסל וואס איז א כלי האט געמאכט אז ס'זאל זיך האלטן צוגעמאכט, טמא, איז עס טמא ווייל ס'קומט אויס אז די טיר איז נאר א אוהל און ס'איז נאר פארמאכט א דאנק דעם כלי, און א כלי קען דאך נישט מאכן קיין חציצה בפני הטומאה, ממילא וועט די טומאה פון די מת יא אריינגיין אינעם שטוב. זאגט די משנה וכן אזוי אויך חבית של גרוגרות א פעסל מיט געטריקענטע פייגן. או קופה של תבן, א קערבל פון שטרוי. שהן נתונות בחלון, ס'איז אריינגעלייגט אין א פענסטער. ס'איז דא צוויי הייזער, אין איין פון די הייזער איז דא א מת, און ס'איז דא א פענסטערל פון טפח על טפח, וואס ווען די פענסטער איז אפן, גייט די טומאה אריבער פון דעם הויז ווי די מת ליגט צו די אנדערע הויז. האט ער אבער יא געהאט א פעסל מיט פייגן אדער א קערבל מיט שטרוי אין דעם פענסטער און דאס האט אנגעפילט די פענסטער אז ס'זאל נישט קענען אריבערגיין די טומאה. איז דאך אבער די חבית א כלי, און די קופה איז דאך אויכעט א כלי, א כלי קען נישט מאכן קיין חציצה בפני הטומאה, איז די הלכה אם יכולין הגרוגרות והתבן לעמוד בפני עצמן, אויב די פייגן און די שטרוי אליין וואלטן זיך געקענט האלטן דארט אינעם פענסטער, און אפילו אן די חבית און די קופה איז דא דא א גוטע חציצה בפני הטומאה, ס'האט פארמינערט דעם עפענונג פונעם פענסטער, ס'איז יעצט נישט דא מער קיין טפח על טפח א דאנק די גרוגרות און די שטרוי, איז אויב ס'קען זיך האלטן פאר זיך אליין עס דארף נישט צוקומען צו די כלי, איז דאך עס א אוהל וואס ס'האלט זיך נישט דורך א כלי, טהורין, איז עס טהור, ס'האקט גוט איבער אז די טומאה פון איין הויז זאל נישט אריבערגיין צום צווייטן הויז, ואם לאו, אויב אבער די גרוגרות מיט די תבן קענען זיך נישט האלטן פאר זיך אליין, איז דאך דאס א אוהל וואס ווערט געמאכט דורך א חבית אדער א קופה וואס דאס איז א כלי, טמאין איז עס טמא, ווייל א כלי קען נישט חוצץ זיין בפני הטומאה. און ווי די ברטנורא שמועסט אויס, מען מוז דא רעדן אז די גרוגרות און די תבן זענען נישט ראוי, די גרוגרות איז נישט ראוי מער פאר מענטשן צו עסן, און די תבן איז נישט ראוי מער פאר מאכל בהמה, ממילא האט ער דאס מבטל געווען ס'זאל דארטן בלייבן ליגן. ווען די תבן מיט די גרוגרות וואלט אנגעפילט די גאנצע פענסטער, וואלט נישט אויסגעפעלט אז מען זאל עס דארט מבטל זיין. וויבאלד אבער ס'פילט נישט אן די גאנצע חלל פונעם פענסטער, ווייל ס'איז דא א חלק וואס איז פארדעקט דורך די חבית און די קופה, מוז זיין אז די גרוגרות מיט די תבן האט מען דארט מבטל געווען און ס'האט נישט קיין שום אנדערע צוועק פארוואס מען קען עס נוצן. ברטנורא שמועסט אויכעט אויס אז דאס וואס עס שטייט דא ואם לאו טמאין מוז מען רעדן אז די עפענונג פון די חבית איז געוועזן צו די זייט פון די טומאה פאר דעם קען עס נישט ראטעווען די אנדערע הויז פון טומאה ווייל די טומאה גייט אריין צו דעם חבית של חרס דורך די עפענונג דערפון און איינמאל די כלי איז טמא געווארן קען עס מער נישט חוצץ זיין בפני הטומאה אויב אבער זאל די חבית של חרס ליגן מיט די זאָגן דערפֿון, דער אונטערשטער חלק, דער דרױסנדיקער חלק, זאָל זײַן צו דער זײַט פֿון דער טומאה, אַ כּלי-חרס קען נישט מקבל טומאה זײַן מגבו, איז װיבאַלד די טומאה גײט נישט אַרײַן אין דעם כּלי, קען עס יאָ זײַן אַ גוטע חוצץ בפֿני הטומאה, אױב ס'שטעלט זיך צאַם מיט די דפֿנות אוהלים, ס'ליגט דאָך אין דעם, אין דעם פֿענצטער און ס'איז זיך מצרף צו די װענט פֿונעם הױז, און ס'קען יאָ זײַן אַ גוטער חוצץ בפֿני הטומאה, דאַרף איך שױן נישט צוקומען דעמאָלט צו די גרוגרות ותּבֿן. זאגט די משנה ווייטער, בית א שטוב שחצצו בקנקנים, ער האט געהאט א גרויסע שטוב און ער האט עס צוטיילט אין האלב מיט קריגעלעך, ער האט גענומען שארבענע קריגלעך און אראפגעלייגט אויף דער ערד איינס אויפן צווייטן, און מיט דעם האט ער איבערגעהאקט די שטוב, וטח בטיח, און ער האט אויכעט פארליימט, ער האט פארליימט פארנט פון די קריגלעך אדער הינטן פון די קריגלעך, אז ס'זאל זיין א שיינע וואנט ס'זאל איבערטיילן דעם שטוב. איז די קריגלעך אליין זענען דאך כלים, און מ'רעדט דא אויכעט אז די עפענונג פון די קריגלעך זענען צו די זייט פון די טומאה, ווייל אויב זאל די אנדערע זייט פון די קנקנים זיין צו די טומאה איז עס יא א גוטע חציצה, אבער וויבאלד די עפענונג פון די קריגלעך איז צו די טומאה איז די קריגלעך אליין קען נישט חוצץ זיין בפני הטומאה, דארף איך אז די טיט די ליים זאל חוצץ זיין, ווענדט זיך אבער צו דער ליים קען זיך האלטן פאר זיך אדער ס'האלט זיך דורך כלים. אם יכול הטיח לעמוד בפני עצמו אויב דער ליים קען זיך האלטן פאר זיך אליין אפילו אן די קנקנים וואלט זיך עס געהאלטן, טהור איז עס טהור, ס'איז א גוטע אוהל חוצץ צו זיין בפני הטומאה. ואם לאו, אויב ס'קען זיך נישט האלטן אליין נאר דורך די קנקנים, טמא איז עס טמא ווייל א אוהל וואס ווערט געמאכט דורך כלים איז נישט חוצץ בפני הטומאה. משנה ג'. כותל א וואנט המשמש את הבית וואס באדינט דעם הויז, מען האט געוואלט בויען א הויז האט מען געמאכט ווענט ארום, און די ווענט טוען באדינען דעם הויז, אונז'מיר שפעטער זעהן אין משנה ו' אז מען רעדט פון ווענט וואס זענען פון זיך אליין געמאכט געווארן דורך דעם וואס מען האט אויסגעגראבן לעכער אין די זייט, דארטן רופט עס די משנה אן בית המשמש את הכותל, אבער דאס א געווענליכע וואנט פון א הויז רופט זיך אן א כותל המשמש את הבית, און אזא מין וואנט האט מער א שייכות מיט די הויז ווייל מען האט דאך געבויט דעם וואנט צוליב די הויז. איז ידון מחצה למחצה, איך באטראכט דאס האלב אויף האלב און לויט דעם פסק'ען איך צו ס'איז טמא אדער טהור. כיצד גייט ער מסביר זיין? כותל שהוא לאויר, א וואנט פון א הויז וואס איז צו די לופט, דאס הייסט אז אינדרויסן פונעם הויז איז דא א גארטן אדער א הויף, נישט קיין אנדערע הויז, והטומאה בתוכו, אין דעם וואנט איז דא א כזית מן המת, און מען רעדט אז דאס איז א טומאה רצוצה, ס'האט נישט דארטן קיין טפח על טפח, מחציו ולפנים, אויב די כזית מן המת געפינט זיך אויף די אינעווענדיגסטע האלב פונעם וואנט וואס איז צו די זייט פון די הויז, הבית טמא, אלע זאכן וואס געפינען זיך אינעם שטוב ווערן טמא, ווייל ס'ווערט באטראכט ווי די כזית ליגט אינעם שטוב. די האלב פון די וואנט וואס איז צו די זייט פונעם שטוב באלאנגט צום שטוב, און אלעס וואס איז אין שטוב ווערט טמא. והעומד מלמעלן, טאמער זאל א מענטש ארויפגיין העכער די וואנט, און שטיין פונקט אקעגן איבער די טומאה, טהור איז ער טהור, הגם דאס איז א טומאה רצוצה, וואס א טומאה רצוצה געווענליך איז בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ס'פלאצט און ס'גייט ארויף און אראפ, וואלט איך געדארפט זאגן אז דער מענטש וואס שטייט העכער דעם פונקט אקעגן איבער זאל זיין טמא, אבער ניין, וויבאלד ס'איז אויף די האלב פון די וואנט וואס גייט צום הויז, רעכן איך דאס כאילו ס'ליגט אינעם הויז, און אז ס'ליגט אינעם הויז איז עס מער נישט קיין טומאה רצוצה, און ס'גייט נישט ארויף און אראפ, נאר די הויז איז טמא. זאגט די משנה מחציו ולחוץ, אויב דאס איז געליגן אין די וואנט אויף די האלב וואס איז צו די זייט פון די גאס, הבית טהור, איז די הויז טהור, ס'האט נישט קיין שייכות מיטן הויז, און אלע זאכן וואס געפינען זיך אינעם הויז בלייבן טהור. והעומד מלמעלן טמא, נאר דער מענטש וואס וועט זיך ארויפשטעלן אויפן דאך, אויף דעם וואנט, אויף די האלב וואס איז צו די זייט פון די גאס, ער שטייט פונקט העכער דעם כזית פון א מת, וויבאלד דאס איז א טומאה רצוצה, איז עס בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, און דער וואס שטייט העכער דעם ווערט טמא. זאגט די משנה מחצה למחצה, וואס טוט זיך טאמער די כזית מן המת ליגט פונקט אין צענטער פון די וואנט, ס'איז נישט מער גענויגט צו די זייט פון די הויז און ס'איז נישט מער גענויגט צו די זייט פון די גאס, א האלב דערפון איז צו די זייט פון די הויז און א האלב צו די זייט פון די גאס, הבית טמא, איז די גאנצע שטוב טמא, איך באטראכט דאס כאילו ס'איז אין די שטוב, און אלע כלים פון די שטוב ווערן טמא. והעומד מלמעלן, וואס טוט זיך מיט דער מענטש וואס ער שטייט העכער די טומאה? רבי מאיר מטמא. רבי מאיר זאגט, הגם איך באטראכט דעם כזית כאילו ס'ליגט אינעם שטוב, אבער איך באטראכט עס אויך אביסל ווי ס'ליגט אינעם וואנט, ווייל א חלק פון די כזית ליגט דאך אויכעט אין דעם דרויסנדיגן האלב פון די וואנט, איז דער מענטש וואס ער שטייט העכער דעם ווערט טמא, ווייל איך זאג אז די טומאה איז בוקעת ועולה בוקעת ויורדת. פון איין זייט זאג איך אז איך באטראכט די טומאה כאילו ס'איז אין שטוב, ווייל א האלבע כזית למשל איז צו די זייט פון די שטוב, און ס'שלעפט מיט מיט זיך די אנדערע האלב כזית אויכעט, ס'זאל ווערן באטראכט כאילו די גאנצע זאך ליגט אינעם שטוב און אלעס פונעם שטוב ווערט טמא. פון די אנדערע זייט אבער, די האלבע כזית וואס ליגט אין די האלב פון די וואנט וואס איז צו די גאס, דאס איז בוקעת ועולה בוקעת ויורדת און וויבאלד ס'איז אנגעכאפט און ס'איז איין שטיק מיט די אנדערע האלבע כזית איז אויך דער מענטש וואס שטייט העכער דעם טמא. די חכמים מטהרין די חכמים האבן געהאלטן אז מען באטראכט דאס נאר ווי ס'ליגט אינעם שטוב, איך באטראכט דעם גאנצן כזית כאילו ס'איז אריין אינעם שטוב, און איך זאג מער נישט בוקעת ועולה בוקעת ויורדת און דער מענטש וואס שטייט העכער דעם בלייבט טהור. רבי יהודה אומר כל הכותל לבית, רבי יהודה קריגט מיט די גאנצע הלכה אז מען זאל נעמען א וואנט וואס איז האלב צו א הויז און האלב צו די גאס און מען זאל עס צעטיילן און האלב באטראכטן די האלב פון די הויז ווי ס'איז די הויז און די האלב פון די צו די גאס ווי ס'באלאנגט נישט צום הויז, ניין, א גאנצע וואנט, מען האט אויפגעבויט דעם וואנט פאר די הויז, באלאנגט עס צום הויז און אפילו ס'איז דא א כזית פון א מת אין די דרויסנדיגע האלב פונעם וואנט, ווערט עס אויכעט באטראכט ווי ס'ליגט אינעם שטוב און אלעס פונעם שטוב ווערט טמא. משנה ד' ביז יעצט האט מען גערעדט פון א וואנט וואס איז לאויר, ס'טיילט איבער צווישן א הויז און א פרייע שטח, א גארטן אדער א הויף, יעצט רעדט ער פון כותל שבין שני בתים, א וואנט וואס טיילט איבער צווישן צוויי הייזער, והטומאה בתוכו, עס איז דא א כזית מן המת אין דעם וואנט, און עס איז אויכעט א טומאה רצוצה, עס איז נישט דא דארטן קיין טפח על טפח. בית הקרוב לטומאה, די הויז וואס איז נענטער צו די טומאה, דאס הייסט אז די כזית געפינט זיך אין די האלב וואנט וואס איז צו יענע הויז, איז יענע הויז טמא. והקרוב לטהרה טהור, די אנדערע הויז וואס איז ווייטער פון די טומאה, איז געבליבן ריין. אויב ס'איז מחצה למחצה, די כזית פון א מת ליגט אין צענטער פון די וואנט, א האלב דערפון ליגט אויף די זייט צו די רעכטע הויז און א האלב איז מער נוטה צו די לינקע הויז, שניהם טמאים, זענען ביידע הייזער טמא. טומאה באחד מהם, אויב ס'איז דא א וואנט צווישן צוויי הייזער, און ס'איז דא א טומאה אין איינע פון די הייזער, ס'איז דא א מת אדער א כזית מן המת אין איינע פון די צוויי הייזער, וכלים בכותל, אין די לאך פון די וואנט איז דא כלים, איז מחציו וכלפי טומאה, אויב די כלי ליגט אויף די האלב וואנט וואס איז צו די זייט פון די הויז וואס האט א טומאה, טמאים, ווערן די כלים אין די וואנט טמא, מחציו וכלפי טהרה, אויב די כלים געפינען זיך אין די האלב וואס איז נוטה צו די אנדערע הויז וואו ס'איז נישט דא די טומאה, זענען די כלים פון די וואנט טהור. מחצה למחצה טאמער די כלי ליגט א האלב צו די הויז און א האלב צו די הויז, הרי הן טמאים, זאג איך אז די כלים ווערן טמא. זאגט די משנה, מעזיבה, דאס מיינט ליים, ווען מען וויל בויען א דאך צווישן די אונטערשטע שטאק און די אויבערשטע שטאק, איז די ערשטע זאך לייגט מען אויס גרויסע באלקענעס פון איין וואנט צום צווייטן, איבער די באלקענעס לייגט מען אויס דינע ברעטעלעך, מען פארמאכט עס מיט דינע ברעטלעך און איבער דעם גיסט מען ליים. די ליים פון אויבן, דאס איז די מעזיבה. זאגט די משנה, די מעזיבה שבין הבית לעליה איז צווישן א אונטערשטע שטאק און א אויבערשטע שטאק, טומאה בתוכה, אויב ס'איז דא אין די דיקעקייט פון די ליים א כזית מן המת, ווענדט זיך אויך צו וועלכע הויז ס'איז נענטער, צו וועלכע שטאק ס'איז נענטער, מחציה ולמטן, אויב ס'איז פון די האלב פון די מעזיבה און אראפ, הבית טמא, איז די הויז טמא והעליה טהורה און די שטאק איז ריין, מחציה ולמעלן, אויב ס'איז פון די האלב פון די מעזיבה און ארויף, והעליה טמאה, איז די שטאק טמא, והבית טהור, און די שטוב פון אונטן איז טהור. מחצה למחצה אויב ס'איז פונקט אין צענטער פון די מעזיבה, שניהם טמאים, ס'גייט ארויף און אראפ, ס'באלאנגט סיי פאר די שטאק און סיי פאר די אונטערשטע הויז, און ביידע זענען טמא. זאגט די משנה טומאה באחד מהם, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם אונטערשטן אדער אין די אויבערשטע שטאק, וכלים במעזיבה, אין די ליים פון די דאך פון די ערד פון די אויבערשטע שטאק איז דא כלים, איז מחציה וכלפי טומאה, אויב די כלים געפינען זיך אין די האלב וואס איז צו די זייט פון די טומאה, טמאים ווערן די כלים טמא, מחציה וכלפי טהרה, אויב ס'איז פון די האלב וואס איז צו די אנדערע הויז, צו די די שטאק וואס האט נישט די טומאה, טהורים בלייבן די כלים אין די מעזיבה טהור, מחצה למחצה אויב די כלים זענען אין צענטער פון די מעזיבה הרי הן טמאין ווערן זיי טמא נישט קיין חילוק צו די טומאה איז אויף די אויבערשטע שטאק אדער די אונטערשטע שטאק דאס איז די שיטה פון די חכמים רבי יודא אומר כל המעזיבה לעליה רבי יודא האט געהאלטן אז די גאנצע ליים וואס מען גיסט העכער דעם דאך דאס איז נאר פארן צוועק פון די אויבערשטע שטאק ממילא נישט קיין חילוק צו די טומאה געפינט זיך אין די אויבערשטע האלב פון די מעזיבה אדער אין די אונטערשטע האלב פון די מעזיבה, אדער צו די כלים געפינען זיך אין די אויבערשטע האלב פון די מזיבה אדער אין די אונטערשטע האלב, אייביג די גאנצע מעזיבה באלאנגט צום אויבערשטן שטאק. משנה היי. טומאה בין הקורות, רעדט מען ווייטער פון א דאך וואס שיידט אפ צווישן א אונטערשטע שטאק און א אויבערשטע שטאק, אבער יעצט רעדט מען אז די טומאה איז געפונען געווארן צווישן די באלקענעס פון אונטן, דארט איז דא פלאץ, מען לייגט די באלקענעס, און מיט א ביסל ריווח מען לאזט ליידיג צווישן איינס און די אנדערע, און דארטן האט זיך אפגעפונען א כזית מן המת, ותחתיה כקליפת השום, אויב אונטער די טומאה איז דא א מחיצה'לע, אפילו עס איז נאר אזוי דין ווי א שאלעכץ פון א קנאבל, דאס הייסט די דינסטע מחיצה וואס איז נאר שייך, אבער מען זעט נישט אריין דעם טומאה אין שטוב, איז אם יש שם פותח טפח, אויב דארט ווי די טומאה ליגט איז דא א פותח טפח, ס'איז דא א טפח על טפח ברום טפח, הכל טמא, אלעס איז טמא, סיי די אויבערשטע שטאק און סיי די אונטערשטע שטאק, דאס ווערט אנגערופן א קבר סתום, וואס מ'וועט לערנען די קומענדיגע וואך אם ירצה השם, אין די זיבעטע פרק די הלכות פון דעם אז ביי א קבר סתום וויבאלד ס'איז נישטא קיין שום וועג פאר די טומאה ארויסצוגיין פון דעם פלאץ וואו ס'איז דא א פותח טפח על טפח פלאצט אויס די טומאה אויף אלע זייטן ארום נישט נאר ארויף און אראפ און אפילו ווען איינער זאל נאר אנרירן פון די ווענט פון די הויז וועט ער אויכעט ווערן טמא. אם אין שם פותח טפח, אויב ס'ליגט אויף א פלאץ אין צווישן די קורות, וואס ס'איז נישטא דארטן קיין עפענונג פון א טפח על טפח, ס'איז א טומאה רצוצה, רואין את הטומאה כאילו היא אוטם, באטראכט איך די טומאה כאילו ס'איז פארשטאפט. וואס איז די הלכה דערפון? איז די ברטנורא זאגט אז די טומאה גייט נישט אריין אינעם שטוב, ס'גייט נאר אויף ארויף. אבער די תוספות יום טוב זאגט, אז די רמב"ם זאגט קלאר, אז טומאה רצוצה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, ס'גייט סיי ארויף אינעם אויבערשטן שטאק, און סיי אראפ צום אונטערשטן שטאק. איי וואס איז דעמאלס די חילוק צו ס'איז דא א פותח טפח צו נישט? פריער האמער אויך געזאגט אז ביידע שטאקן זענען טמא. קען מען זאגן אז די חילוק איז אז אויבן איז הכל טמא אז די גאנצע אויבערשטע שטאק און די גאנצע אונטערשטע שטאק זענען טמא און אלע כלים וואס געפינען זיך דערין זענען טמא אפילו די וואס ליגן נישט ממש אקעגן איבער די טומאה און דא ווי מען זאגט בוקעת ועולה בוקעת ויורדת איז נאר די זאכן וואס געפינען זיך פונקט אקעגן איבער דעם כזית ווערן טמא ער ברענגט אבער די תוס' יום טוב פונעם מהר"ם אז אנהייב האט ער טאקע אזוי געהאלטן אבער שפעטער האט ער צוריקגעצויגן און ער האט געזאגט אז אפילו אויף אזא מין אופן ווי ס'איז בוקעת ועולה בוקעת ויורדת וויבאלד ס'איז בוקעת ועולה צו א פארמאכטע שטוב און ס'איז בוקעת ויורדת צו א פארמאכטע שטוב שפרייט זיך די טומאה אויס אינעם גאנצן שטוב און גארנישט ווערט נישט געראטעוועט פון די טומאה. איי וואס איז די חילוק פון די רישא און די סיפא? אז ווען ס'איז דא א פותח טפח זאג איך הכל טמא, און ס'מיינט אלעס וואס געפונט זיך אינעם שטוב, און אין די סיפא זאג איך רואין את הטומאה כאילו היא אוטם זאגסט דאך אויכעט אז אלעס וואס געפונט זיך אין ביידע שטאקן איז טמא, זאגט ער די חילוק וועט זיין צו די וואנט פון אינדרויסן פונעם הויז ווען איינער כאפט אן צו ער ווערט טמא צו נישט, אין די רישא איז עס א קבר סתום, ווען ס'האט א פותח טפח ווערט עס אנגערופן א קבר סתום, און אלע וואס רירן צו צו די ווענט פונעם הויז ווערן אויכעט טמא, און ביי די סיפא וועט מען נישט ווערן טמא ווען מ'רירט צו צו די ווענט פון די הויז. דאס איז אלעס ווען ס'איז תחתיה כקליפת השום, מען זעט נישט אריין דעם טומאה אינעווייניג, ס'איז נישט אפן צו די אונטערשטע שטאק, ס'איז פארמאכט אפילו נאר מיט א דינע מחיצה. היתה נראית בתוך הבית, אויב מען האט עס יא אריינגעזען אינעם שטוב, ס'איז נישט געווען גארנישט, קיין שום מחיצה, אדער ווי דער רמב"ם זאגט, אפילו ס'איז יא געווען א שטיקל מחיצה, אבער ס'איז געווען א דורכזיכטיגע מחיצה, איז אויב מ'האט עס אריינגעזען אינעם שטוב, איז בין כך ובין כך הבית טמא, נישט קיין חילוק צו ס'איז דא דארט א פותח טפח צו נישט, די אויבערשטע שטאק בלייבט טהור, און די אונטערשטע שטאק ווערט טמא אלעס וואס געפינט זיך דערין, איך באטראכט דעם כזית מן המת, כאילו ס'געפינט זיך נאר אינעם אונטערשטן שטאק. און די ברטנורא שמועסט אויס, אז די גאנצע משנה קומט אויס נאר ווי רבי יהודה פון די פריערדיגע משנה, וואס רבי יהודה האט געהאט געזאגט אז די גאנצע מעזיבה באלאנגט פאר די אויבערשטע שטאק, און לויט דעם זאג איך אז אויב ס'געפונט זיך צווישן די באלקענעס פון אונטן, ווענדט זיך עס צו ס'איז פארמאכט צו ס'איז נישט פארמאכט, און ס'דא אמאל וואס ס'גייט פאר אויבן און ס'דא אמאל וואס גייט פאר אונטן. לויט די חכמים פון די פריערדיגע משנה וואס זיי האבן געהאלטן אז די מעזיבה וואס דאס איז די ליים העכער די באלקענעס צוטיילט מען אויך האלב אויף האלב, א האלב גייט פאר די אונטערשטע שטאק, איז לויט דעם ווען ס'געפונט זיך א טומאה צווישן די באלקענעס איז זיכער אז ס'באלאנגט צום אונטערשטן שטאק. משנה ו'. ביז יעצט האט מען גערעדט פון ווענט אדער פון א דאך פון א געהעריגע הויז, וואס דארט האט עס געווארן אנגערופן א כותל המשמש את הבית, ווייל ווען מען האט געוואלט בויען דעם הויז האט מען קודם געבויט די וואנט, און די וואנט איז געבויט געווארן צוליב דעם הויז, באלאנגט א חלק פונעם וואנט, על כל פנים די זייט וואס איז צום הויז, באלאנגט צום הויז. דא אין משנה ו' רעדט מען פון בית המשמש את הכותל, אז די שטוב האט באדינט דעם וואנט, די וואנט איז געשאפן געווארן פון זיך אליין דורך דעם וואס מען האט געמאכט נעבן דעם א הויז, צום ביישפיל א מערה, א מענטש האט אויסגעגראבן א הייל, האט ער געמאכט א שטוב, א מערה, און די וואנט פון די מערה האט זיך געשאפן פון זיך אליין, און אויב ער האט געמאכט צוויי מערות איינס נעבן די אנדערע, איז די כותל וואס געפינט זיך צווישן די צוויי מערות, דאס ווערט אנגערופן א בית המשמש את הכותל, די זעלבע זאך ווען א מענטש גראבט אויס קברים, אין אמאליגע צייטן פלעגט מען מאכן כוכין, לעכער אין די ווענט פאר די מתים, ער האט געמאכט צוויי כוכין איינס נעבן די אנדערע, איז די וואנט וואס טיילט איבער צווישן איין כוך און די אנדערע, די וואנט באלאנגט נישט צום כוך, מען האט עס נישט געבויט פאר דעם כוך, פארקערט מען האט געבויט דעם כוך און דורך דעם איז פון זיך אליין געמאכט געווארן די וואנט אינצווישן, איז די וואנט האט א צווייטע הלכה ווי די וואנט פון א הויז, ס'האט א באזונדערע הלכה, ס'איז נישט קיין חלק, ס'איז נישט קיין שייכות מיט דעם כוך אדער מיט די מערה, איז ידון כקליפת השום. אפילו די טומאה אדער די כלי וואס געפינט זיך אין די וואנט איז נאר פארדעקט מיט א דינטשיגע מחיצה, וואס די שאלעכץ פון א קנאבל איז ממש די דינסטע זאך וואס איז נאר שייך, הייסט עס אויכעט אפגעטיילט און ס'גייט נישט אריבער די טומאה פון די כוך צו די כותל אדער פארקערט. כיצד איז ער עס מסביר, כותל שבין שני כוכין, א וואנט וואס איז צווישן צוויי לעכער אין די ווענט ווי מ'פלעגט באערדיגן מתים, או בין שתי מערות צווישן צוויי היילן, טומאה בבתים אויב ס'איז דא א טומאה אין די הייזער למשל ער האט אריינגעלייגט א מת אין איינע פון די כוכין וכלים בכותל אין די דיקעקייט פון די וואנט איז דא כלים ועליהם כקליפת השום איבער די כלים איז אבער דא א מחיצה'לע א דינטשיגע מחיצה ווי א קליפת השום טהורין די כלים בלייבן טהור ס'ווערט נישט גערעכנט ווי ס'ליגט אין די כוך נאר ס'ליגט אין א באזונדערע רשות און ס'בלייבט ריין. די זעלבע זאך פארקערט, אויב ס'איז דא א טומאה בכותל, וכלים בבתים, אין די וואנט וואס שיידט אפ צווישן די צוויי מערות איז דא א כזית פון א מת, און אין די הייזעלעך אין די מערות איז דא כלים, ועליה כקליפת השום, די טומאה וואס איז אין די וואנט איז צוגעדעקט מיט א קליפת השום, א דינע מחיצה, טהורין, די אלע כלים וואס געפינען זיך אין די הייזער בלייבן טהור, ווייל איך באטראכט נישט די וואנט כאילו ס'באלאנגט צום הויז, מען האט דאך נישט געבויט דעם וואנט צום הויז, פארקערט, מען האט געבויט דעם הויז, מען האט געבויט דעם מערה, און דורך דעם האט זיך געשאפן די וואנט. זאגט די משנה, טומאה תחת העמוד, אויב ס'איז דא אין די כוך וואס מען מאכט פאר די מת א זויל וואס זאל אונטערהאלטן דעם דאך, טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, אויב ס'איז דא א כזית פון א מת אונטער דעם זויל, זאג איך נישט אז די זויל באלאנגט יא צום כוך, ווייל דאס האט מען דאך יא געבויט דירעקט, דעם זויל, ס'איז נישט פון זיך אליין געשאפן געווארן, און אז ס'באלאנגט צום הויז, אפשר זאל איך זאגן אז אויב ס'דא א טומאה אונטער דעם, שפרייט זיך עס אויס אין די גאנצע כוך, אלע כלים וואס ליגן דארט זאלן ווערן טמא, ניין, ס'איז בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, דאס איז א טומאה רצוצה, ס'האט נישט קיין טפח על טפח אונטער דעם זויל, ס'גייט ארויף די טומאה און אראפ די טומאה, אלעס וואס געפינט זיך אקעגן איבער דעם טומאה, פון אויבן און פון אונטן איז טמא, אבער אלע זאכן וואס געפינען זיך אין די כוך אדער אין די מערה בלייבן טהור, און די זעלבע הלכה וועט זיין מיט א זויל וואס געפינט זיך סתם אזוי אין א הויז, נישט דווקא אין א כוך אדער אין א מערה. א זויל, אויב ס'איז דא אונטער דעם א טומאה רצוצה, גייט די טומאה ארויף און אראפ, אבער ס'שפרייט זיך נישט אויס אינעם הויז, ווייל די זויל האט מען נישט געמאכט פאר די חלל פונעם הויז איך זאל זאגן אז דאס האט א שייכות מיטן הויז און ס'באלאנגט צום הויז, און אז ס'איז דא א טומאה אונטער דעם שפרייט זיך עס אויס אינעם הויז, ניין, ס'איז געמאכט געווארן אונטער צו האלטן דעם דאך, און ס'איז א באזונדערע זאך. משנה ז'. כלים שתחת הפרח. יעצט רעדט מען אז ס'איז אויך דא א טומאה רצוצה אונטער א זויל, אבער די משנה רעדט אז די זויל איז נישט געשטאנען אין קיין הויז, נאר אונטערן פרייען הימל, און די זויל פון אויבן אדער פון אינמיטן האט עס געהאט א פרח, א שיינע מאלדינג, בלימלעך זענען ארויסגעקומען, איז די כלים וואס געפינען זיך אונטער דעם, אפילו אויב ס'איז ברייט א טפח, טהורים, בלייבן טהור, ווייל די טומאה וואס געפינט זיך אונטער דעם זויל איז בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ס'שפרייט זיך אבער נישט אויס אויף די כלים אין די זייט, אפילו די כלים אין די זייט ליגן אונטער א בלום וואס שטארט ארויס פון דעם עמוד, האט עס נישט קיין שייכות מיט די טומאה. רבי יוחנן בן נורי מטמא, ער האט געהאלטן וויבאלד ס'געפינט זיך אונטער דעם פרח וואס קומט ארויס פון דעם זויל, איז אויך טמא הגם די טומאה איז בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, אבער אויף די כלים וואס געפינען זיך אונטער די בלום דערפון טוט אויך די טומאה זיך אויסשפרייטן. זאגט די משנה. הטומאה והכלים שתחת הפרח, ביז יעצט האט מען גערעדט אז די טומאה איז רצוצה אונטער די זויל, יעצט גייט מען רעדן פון א זויל וואס ליגט אויף א פעלד, אונטערן פרייען הימל, און ס'איז דא אונטער די בלום דערפון, די מאלדינג וואס שטארט ארויס א טפח, אדער ווייניגער ווי די משנה וועט זאגן, איז דא דארטן א כזית פון א מת, און ס'איז דא דארט אויכעט א כלי. איז ווענדט זיך אם יש שם פותח טפח די בלום האט א עפענונג פון א טפח ס'שטארט ארויס א טפח על טפח פון דעם זויל טמאין איז עס טמא ווייל דאס איז א גוטע אוהל אז ס'זאל ברענגען די טומאה פון די כזית אויף די כלי ואם לאו אויב די פרח שטארט נישט ארויס קיין גאנצע טפח טהורין ס'הייסט נישט קיין אוהל און ס'קען נישט ברענגען קיין טומאה פון די כזית מן המת אויף די כלי וואס ליגט דערנעבן. זאגט די משנה, שני פרדסקים, א פרדסק איז אזוי ווי א שענקל וואס מען בויט אריין אין די וואנט, אויב ס'איז דא צוויי שענקלעך אין א וואנט פון א הויז, זה בצד זה, איינס איז נעבן די אנדערע, או זה על גב זה אדער איינס איז העכער די אנדערע, און יעדע שענקל האט אזעלכע עפענונגען, ס'האט טירעלעך, ווי מען קען אויפמאכן אריינלייגן זאכן, און מען קען צומאכן דעם טיר, איז די הלכה אזוי, אויב ס'איז דא א טומאה רצוצה אונטער די פרדסקים, נפתח אחד מהן, אויב איינע פון די פרדסקים האט מען געעפנט די טירעלע דערפון, הוא והבית טמא, די גאנצע פרדסק איז טמא געווארן, ווייל די טומאה וואס איז רצוצה אונטער דעם איז בוקעת ועולה, ס'פלאצט און ס'גייט ארויף צו דעם שענקל, און ס'שפרייט זיך אויס אין דעם גאנצן שענקל, אלע כלים וואס ליגן דארט ווערן טמא, און ס'קומט אויכעט אריין צו דעם שטוב וואס די פארדייסיק איז דאך אפן צו א שטוב, איז די טומאה איז בוקעת ועולה, ס'גייט אריין אינעם פארדייסיק, פון דארטן בייגט זיך עס איין און ס'גייט אריין אינעם שטוב. וחבירו טהור, די אנדערע פארדייסיק וואס איז אינעם אינעם וואנט, און יענע פארדייסיק איז געבליבן צוגעמאכט די טירעלע, איז דאס געבליבן טהור. אויב למשל ס'איז געוועזן זה על גב זה, און די אונטערשטע פארדייסיק האט מען געעפנט דעם טיר דערפון, גייט די טומאה רצוצה פון אונטער דעם ארויף צום אונטערשטן פארדייסיק, און דארטן קומט עס ארויס צום הויז. אבער ס'גייט נישט ארויף ווייטער צו דעם העכערן פארדייסיק, ווייל יענע פארדייסיק איז צוגעמאכט, און די טומאה גייט נישט בוקעת ועולה, ווייל ס'האט דאך א עפענונג צום הויז, גייט די גאנצע טומאה אריין צום הויז. און אויב די צוויי פארדייסקים זענען געווען זה בצד זה, איז אויך אזוי די הלכה, אז די פארדייסיק די שענקל וואס די טומאה ליגט אונטער דעם, איז די טומאה בוקעת ועולה צו דעם שענקל, און אויב די שענקל איז אפן צום הויז גייט די טומאה אריין צום הויז, אפילו אויב די טומאה איז געוועזן אויף די הונטערשטע חלק פונעם וואנט, ס'איז נישט געווען אויף די האלבע וואנט וואס איז צום הויז, ס'איז געווען אויף די האלב פון די וואנט וואס ס'גייט צו די גאס, אבער וויבאלד ס'דרינגט אריין אינעם פארדייסיק קומט עס דורך דעם אריין אינעם הויז, אבער די אנדערע פארדייסיק וואס געפינט זיך נעבן דעם אויף די זייט און אונטער דעם איז נישט דא קיין שום טומאה און ס'איז צוגעמאכט די טיר ס'זאל ס'זאל נישט קענען טמא ווערן פונעם שטוב צוריק, בלייבט עס טהור. זאגט די משנה ורואין את הפרדייסקין כאילו הוא אוטם, אויב די טירעלעך פון די שענקלעך זענען פארמאכט, באטראכט איך דאס כאילו עס איז אינגאנצן פארשטאפט, כאילו עס איז ממש די וואנט פון די הויז, און ידון מחצה למחצה, איך באטראכט דאס האלב אויף האלב, להביא את הטומאה לבית, לגבי אריינצוברענגען א טומאה אינעם שטוב, אויב ס'געפינט זיך אונטער די פארדייסיק, א כזית מן המת, באטראכט איך די שענקלעך אויכעט ווי ס'איז א חלק פונעם וואנט, און אויב ס'געפינט זיך אויף די וואנט, אויף די האלב פון די וואנט וואס איז צו די הויז, קומט אריין די טומאה אינעם הויז, און אויב ס'געפינט זיך אויף די האלב פון די וואנט וואס איז צו די גאס, גייט עס נישט אריין צום הויז, ווייל מ'רעדט דא אז די פארדייסקין זענען צוגעשלאסן, צוגעמאכט די טירעלעך, און ס'היט אפ אז די טומאה זאל נישט אריינקומען אינעם שטוב, די טומאה איז נאר בוקעת ועולה בוקעת ויורד, און די אלע טיילן וואס געפינען זיך אינעם שענקל אקעגן איבער די כזית וואס געפינט זיך אונטער דעם ווערן טאקע טמא, אבער ס'שפרייט זיך נישט אויס אינעם גאנצן פארדייסיק, און אויכעט קומט עס נישט אריין אינעם שטוב. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף כ עמוד ב', ילתא, וואס זי איז געווען די פרוי פון רב נחמן, אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה, זי האט געברענגט אמאל בלוט פאר רבה בר בר חנה, וטמי לה, ער האט עס געזאגט פאר איר אז זי איז טמא. הדר אייתא לקמיה דר' יצחק בריה דר' יהודה האט זי געברענגט דעם זעלבן בלוט פאר ר' יצחק בר יהודה ודכי לה און ער האט איר געזאגט אז דאס איז טהור'ע בלוט פרעגט די גמרא והיכי עביד הכי ווי האט ר' יצחק בריה דר' יהודה געמעגט מטהר זיין א זאך וואס רבה בר בר חנה האט מטמא געווען איי אפשר האט זי אים נישט אויסגעזאגט זאגט תוספות ס'מוז זיין אז זי האט אויסגעזאגט ווייל זי אליין וואלט נישט געמעגט נעמען די בלוט נאכדעם וואס זי האט געהערט פון איינעם אז ס'איז טמא און גיין טראגן צו א צווייטן און מטהר זיין, נאר טאמער זי זאגט פארן צווייטן דיין זאלסט וויסן אז איינער האט מיר שוין געזאגט אז דאס איז טמא, אויף אזא מין אופן מעג מען יא, אבער אויפן דיין, אויף רב יצחק בריה דרב יהודה איז שווער א קשיא, ווי האט ער געמעגט זאגן אנדערש ווי די פריערדיגע דיין? והתניא האט מען דאך געלערנט אין א ברייתא, חכם שטימא, אויב איין חכם האט מטמא געווען עפעס, אין חברו רשאי לטהר טאר זיין חבר דאס נישט רייניגן, אסר אויב ער האט עפעס פארבאטן אין חברו רשאי להתיר, טאר נישט דער חבר זאגן אז מען מעג דאס טון, נו ווי האט ער געמעגט אזוי טון? ענטפערט די גמרא מעיקרא פון אנהייב טמויי הוה מטמי לה. ווען ער האט די ערשטע מאל געזען די בלוט און ער האט געהערט אז רבה בר בר חנה האט דאס מטמא געווען, האט ער דאס אויך געוואלט זאגן אז דאס איז טמא. אבער כיון דאמרה ליה זי האט אים געזאגט ילתא דכל יומא הוה מדכי לי כי האי גוון זי זאגט איך טראג אלע מיינע שאלות צו רבה בר בר חנה און די מין מראה פלעגט ער מיר אייביג זאגן אז ס'איז טהור נאר והאידנא הוא דחש בעיניה יעצט האט ער עפעס א אויגן ווייטאג און פאר דעם עפעס האט ער נישט גוט געזען פאר דעם האט ער געזאגט אז ס'איז טמא און פאר דעם קום איך איבערפרעגן א צווייטן אז ער האט דאס געהערט דכי לה האט ער דאס גערייניגט. און תוס' שטעלט זיך טאקע, פארוואס האט זי נישט געפרעגט אירע שאלות פון איר מאן ר' נחמן? פארוואס איז זי אייביג געגאנגען צו רבה בר בר חנה? זאגט תוס' ס'קען זיין אז ר' נחמן איז נישט געווען אזוי בקי אין מראות דמים, אדער קען זיין אז ער האט מורא געהאט אז ער וועט מחמיר זיין, לבו נוקפו ופורש, ער וועט זיך נישט וועלן פארלאזן אויף זיין תורה מתיר צו זיין. אדער קען זיין זי האט נישט געוואלט ווערן פאר'מוז'ט בפניו, פארדעם פלעגט זי נעמען אירע שאלות צו א צווייטן. זאגט אבער תוספות ס'קען נישט זיין אז מען טאר נישט באטראכטן דמי אשתו, ווייל מען זעט אין מסכת נגעים זאגט די משנה אלע נגעים מעג א מענטש זען און פסק'נען דערויף אויסער די אייגענע נגעים, און ר' מאיר זאגט אויכעט נישט די נגעים פון די קרובים, אלע נדרים מעג א מענטש מתיר זיין אויסער זיינע אייגענע נדרים, און ר' יהושע זאגט אויכעט די נדרים פון זיין פרוי טאר מען נישט מתיר זיין, אבער בלוטן, שטייט נישט דארט קיין ווארט אז מען זאל נישט מעגן באטראכטן די בלוט פון די אייגענע פרוי, און ווי די מפרשים זאגן זעט מען אין מסכת מגילה קלאר אז מען מעג יא, מרדכי הצדיק פלעגט פסק'נען פאר אסתר אירע שאלות, זעט מען אז א מאן מעג פסק'נען די שאלות פון זיין פרוי. זאגט די גמרא, ומי מהימנא? זענען דען די פרויען באגלייבט צו זאגען אז די מין מראה פלעגט מיר די דיין מטהר זיין? זאגט די גמרא אין יא, והתניא אונז האמיר טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא נאמנת אישה לומר, א פרוי איז באגלייבט צו זאגען פארן דיין כזה ראיתי, אזא מין קאליר האב איך געזעהן ואבדתיו איך האב עס פארלוירען, ווען זי זעהט נאכאמאל אזא מראה זאגט זי פארן דיין די פריערדיגע האט געהאט דעם זעלבען מין קאליר, זעהט מען דאך אז זיי זענען באגלייבט צוצושטעלען מראות דמים איינס צום צווייטען. זאגט די גמרא איבעיא להו כזה טיהר איש פלוני חכם מאי, וואס איז די הלכה צו איין פרוי מעג פסק'נען פאר איר חבר'טע ווען די חבר'טע קומט איר פרעגן א שאלה צו זי מעג איר זאגן יא ממש די מראה האב איך געהאט און די דיין האט מיר געזאגט אז ס'איז כשר, איז זי באגלייבט אויף דעם אדער נישט? תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון די פריערדיגע ברייתא, נאמנת אשה לומר א פרוי איז באגלייבט צו זאגן כזה ראיתי איך האב געזען אזא מין מראה ואבדתיו איך האב עס פארלוירן זעט מען דאך אז זיי זענען באגלייבט צוצושטעלן קאלירן, זאגט די גמרא עס איז נישט קיין ראיה שאני התם דליתיה לקמה, דארטן ווי זי האט עס פארלוירן האב איך דאך נישט קיין ברירה האב איך איר געמוזט גלייבן, אבער דא ווי די חבר'טע האט א שאלה זאל זי גיין צום דיין פארוואס קומט זי צו איר חבר'טע פרעגן, איז אפשר האט די חבר'טע נישט קיין נאמנות צו זאגן אז די מין מראה איז דער דיין מטהר. תא שמע, דילתא, די מעשה וואס מ'האט פריער געלערנט, אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה, זי האט געברענגט די בלוטן פאר רבה בר בר חנה, וטמי לה, און ער האט איר געזאגט אז ס'איז טמא. לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה האט עס נאכדעם אריבערגעטראגן צו רב יצחק בריה דרב יהודה ודכי לה, און ער האט געזאגט אז ס'איז טהור. האמיר דאך געפרעגט אויף דעם והיכי עביד הכי ווי האט ער געמעגט אזוי טון והתניא חכם שטימא אין חברו רשאי לטהר. ואמרינן אונז האמיר געענטפערט אויף דעם, טמויי הוה מטמי לה, אז באמת האט ער עס אויכעט געוואלט מטמא זיין וויבאלד רבה בר בר חנה האט עס מטמא געווען האט ער אויכעט געוואלט מטמא זיין אבער כיוון דאמרה ליה זי האט אים געזאגט דכל יומא יעדן טאג מדכי לה כי האי גוונא פלעגט אויכעט די רבה בר בר חנה פאר איר רייניגן אזעלעכע סארט בלוט נאר והאידנא הוא דחש בעיניה יעצט האט ער געהאט עפעס א אויגן ווייטאג פאר דעם האט ער עס נישט גוט געזען האט ער עס מטמא געווען הדר דכי לה פאר דעם האט רב יצחק בריה דרב יהודה דאס מטהר געווען פאר איר אלמא מהימנא לה זעהט מען דאך אז רב יצחק בר יהודה האט געגלייבט ילתא, אז די זעלבע מראות דמים האט רבה בר בר חנה געווענליך פאר איר מטהר געווען, זעהט מען דאך אז א פרוי איז באגלייבט צו זאגן אז די מראה טוט מיר דער דיין געווענליך מטהר זיין. ענטפערט די גמרא עס איז נישט קיין ראיה, ר' יצחק בר יהודה אגמריה סמך, ער האט זיך פארלאזט אויף זיין לערנען, דאס הייסט לעולם האט ער געזען אויף דעם בלוט וואס זי האט געברענגט פאר אים אז דאס דארף זיין טהור'ע בלוט, ער האט געוואוסט קלאר אז דאס איז טהור. דאס וואס ער האט געוואלט פארדעם זאגן אז ס'איז טמא איז נאר צוליב די כבוד פון רבה בר בר חנה, וואס רבה בר בר חנה האט געזאגט אז ס'איז טמא, האט ער אויך געוואלט זאגן אז ס'איז טמא. און ווען ער האט געהערט פון איר אז ס'איז דא עפעס א מעשה אונטער דעם פארוואס רבה בר בר חנה האט היינט אזוי געזאגט ווייל ער האט פונקט געהאט אויגן ווייטאג, האט ער זיך פארלאזט אויף זיין לערנען און אויף דעם ארויף האט ער געזאגט אז ס'איז טהור, אבער נישט ווייל די פרוי האט געהאט א נאמנות, ער האט זיך פארלאזט אויף דעם וואס ער האט געהאט מקובל פון זיינע רבי'ס אז די מראה איז א מראה טהורה. נאר וואס דען, ער האט עס נאך אלץ נישט געוואלט מטהר זיין וויבאלד רבה בר בר חנה האט אנדערש געזאגט, און ווען זי האט אים מסביר געווען פארוואס רבה בר בר חנה האט היינט אנדערש געזאגט, האט ער געטוישט זיין מיינונג און ער האט גע'פסק'נט לויט ווי ער האט געהאט בקבלה. זאגט דער זוהר הקדוש רב המנונא סבא, דער אלטער רב המנונא כד הוה סליק מנהרא במעלי שבתא, ערב שבת ווען ער איז ארויפגעקומען פונעם טייך ווי ער האט זיך געטובל'ט לכבוד שבת, הוה יתיב רגעא חדא האט ער זיך אראפגעזעצט אויף א מינוט, וזקיף עינוי האט זיך אויפגעהויבן די אויגן והוה חדי און האט זיך זייער געפרייט. והוה אמר און ער האט געזאגט דהוה יתיב אז ער האט זיך אראפגעזעצט למחמי צו זעהן חדוה די פרייד דמלאכי עלאה פון די מלאכים פון אויבן, אלין סלקין דעי מלאכים גייען ארויף ואלין נחתין און דעי מלאכים קומען אראפ, ס'איז דא וואס פירן ארויף די נשמות פון די צדיקים פון גן עדן התחתון און ס'איז דא וואס ברענגען אראפ די נשמות יתירות פאר די אידן, ובכל מעלי שבתא יעדן ערב שבת יתיב בר נש בעולם הנשמות זיצט א מענטש אינעם עולם הנשמות זכאה איהו מאן דידע ברזין דמאריה וואויל איז פאר דעם מענטש וואס ער ווייסט די סודות פון זיין באשעפער.

אלין שמים, דאס ווערט אנגערופן די מידה פון זעיר אנפין, דשמא עלאה אתחזי בהו, וואס דער אויבערשטער נאמען ווערט געזען אין דעם, דשמא קדישא אתרשים בהו, דאס איז די שם הוויה וואס איז באצייכנט אין דעם. מספרים, מאי מספרים, וואס איז די איבערטייטש פון מספרים? אי תימא כמאן דמשתעי סיפור דברים, א לשון פון פארציילן, לאו הכי, ניין, נישט דאס איז דער פשט, אלא דנהרין, מספרים איז א לשון פון ספיר ויהלום, ס'האט באלאכטן, ונציצין, ס'פינקלט בנציצו דנהורא עלאה מיט דעם פינקל פון די אויבערשטע ליכטיגקייט וסלקין און ס'גייט ארויף בשמא און מיט דעם נאמען דכליל וואס איז צוזאמגענומען בנהירו דשלימו עלאה מיט די ליכטיגקייט פון די גאנצע שלימות ומאן איהו סיפור דנצצי בנהירו דשלימו דספר עלאה דאס

ונצצי ונהרי לכל סטר וסטר דמתדבקן ביה, די טוען באשיינען און באלייכטן צו יעדן זייט ווער ס'טוט זיך מדבק זיין מיט אים, דהא מנייהו מההוא ספירו ונהירו נהר כל עזקא ועזקא, יעדע רינגל טוט שיינען און לייכטן פון דעם, ונציץ בנציצו, בגין דבהאי יומא מתעטרין שמים, וואס דאס גייט ארויף אויף זעיר אנפין, דאס טוט זיך באצירן דעם היינטיגן טאג, וסלקין בשמא קדישא יתיר משאר יומין, ס'גייט ארויף מיט דעם הייליגן נאמען אסאך מער ווי אלע אנדערע טעג. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ח', הסוחט את הפירות ווען איינער דרוקט אויס פירות אום שבת, להוציא מימיהן, ארויסצוציען די זאפט דערפון, חייב משום מפרק, איז ער מחיוב, צוליב דעם וואס ער איז מפרק, ער נעמט ארויס איין זאך פונעם צווייטן. ואינו חייב עד שיהיה במשקין שסחט כגרוגרת, מ'איז נאר מחיוב אויב ער האט אויסגעקוועטשט אזויפיל געטראנקען ווי די שיעור פון א גרוגרת. ואין חייבין מן התורה אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד, מן התורה איז מען נאר מחיוב ווען מ'דרוקט אויס איילבירטן אדער טרויבן, וואס דאס איז א זאך וואס יעדער איינער קוועטשט אויס, ומותר לסחוט, מען מעג אבער דאך אויסקוועטשן אשכול של ענבים א געהענגל טרויבן לתוך האוכל אריין אין א עסנווארג, שמשקה הבא לאוכל אוכל הוא, א משקה וואס גייט גלייך אריין אין א עסנווארג ווערט אנגערופן א עסנווארג, ונמצא כמפרק אוכל מאוכל, עס זעט אויס ווי איינער וואס טיילט אפ פון איין עסן צו די אנדערע, ער נעמט נישט ארויס קיין משקה פון א עסן נאר ער נעמט ארויס א עסן פון א עסן, אבל אם סחט לכלי שאין בו אוכל, אויב האט ער עס אריינגעקוועטשט אין א כלי וואס האט נישט געהאט קיין עסנווארג הרי זה דורך הייסט ער יא ווי איינער וואס דריקט אויס וחייב און ער איז מחויב. והחולב לתוך האוכל, ווען איינער זאל אריינמעלקן א קו אין א עסנווארג אריין, או היונק בפיו, איינער זאל זייגן מיט זיין מויל, איז ער פטור,

הרי תולדת בורר, דאס איז א תולדה פון קלויבן, וכן הבורר שמרים מתוך המשקין, ער נעמט ארויס די זאץ פון א געטראנק הרי זה תולדת בורר או תולדת מרקד, אדער איז א תולדה פון קלויבן אדער פון זיפלען, וחייב און איז מחויב, שהזורה, דאס ווינטשויפלען, והבורר און דאס קלויבן והמרקד און דאס זיפלען, דומין עניניהם זה לזה, ס'איז זייער ענדליך, ביידע טוען אפטיילן די שלעכטע פון די גוטע, ומפני מה מנו אותן בשלושה, פארוואס רעכנט מען דאס פאר דריי באזונדערע מלאכות, מפני שכל מלאכה שהיו במשכן מונין אותה בפני עצמה, יעדע מלאכה וואס איז געווען אין משכן איז חשוב און מען רעכנט עס באזונדער. הבורר אוכל מתוך פסולת, ווען איינער קלויבט ארויס דאס גוטס פון די שלעכטס, או שהיו לפניו שני מיני אוכלין ער האט געהאט צוויי מיני עסנווארג, ובירר מין ממין אחר ער האט ארויסגענומען איין מין פון די אנדערע בנפה ובכברה, ער האט עס געטון מיט א ספעציעלע כלי מיט וואס מען קלויבט אויס זאכן, איז ער חייב, בקנון או בתמחוי, פטור דאס א איסור דרבנן, ואם בירר בידו, ער האט עס מיט די הענט געקליבן די גוטע פון די שלעכטע, לאכול לאלתר, צו עסן גלייך, דאס איז מותר. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ל"ח, נצור לשונך מרע כאשר תוכיח חברך, ווען דו זאגסט מוסר פאר דיין חבר, זאלסטו אפהיטן דיין צונג פון שלעכטס. ס'איז דא א משל אויף דעם, מי שדבריו יותר משכלו, דער וואס זיינע ווערטער זענען מער ווי זיין שכל, יהא דבריו עליו, וועלן זיינע ווערטער זיין אויף אים, און ער גייט דאס באלד מסביר זיין. מי ששכלו יותר מדבריו, איינער וואס די שכל איז מער ווי זיינע ווערטער, יהא דבריו לו, וועלן זיינע ווערטער זיין צו אים. פירוש, זאגט ער אויף דעם אזא פשט, מי שדבריו ותוכחותיו לבני אדם, דאס וואס ער זאגט מוסר פאר אנדערע מענטשן איז יותר משכלו, מער ווי ער אליין האלט איין, כלומר, שאינו חכם ומשכיל לעשות כדבריו, ער איז נישט אזוי קלוג אז ער זאל אליין אויספאלגן דאס וואס ער זאגט פאר אנדערע, ואין שכלו מכריחו לעשות כדבריו הטובים, זיין שכל טוט אים נישט באצווינגען אז ער זאל אליין טון ווי די גוטע רייד וואס ער זאגט פאר אנדערע, אזא איינער יהיו דבריו עליו, זיינע ווערטער וועלן זיין אויף אים לקלון צו א שאנדע, שאומרים השומעים, אלע צוהערער וועלן זאגן, לכל הטובה אשר מוכיח אותנו היא נעדר ממנו, די אלע גוטע זאכן וואס ער זאגט פאר אונז מוסר, איז ער אליין פארמיטן דערפון, ער האלט זיך נישט דערצו, והוא נאה דורש ואינו נאה מקיים, ער דרשנ'ט זייער שיין, אבער ער האלט גארנישט איין. אבל מי ששכלו יותר מדבריו איינער וואס זיין שכל איז מער ווי זיינע רייד, שאינו מוסיף להוכיח לבני אדם כי אם כפי השכל והמוסר והמעלות טובות אשר בו, ער באצירט זיך קודם און ער מאכט קודם זיכער אז ער האט די אלע מעלות און מידות וואס ער פארלאנגט פון יענעם, און נאכדעם גייט ער און ער מוסר'ט יענעם, ער מוסר'ט נישט יענעם מיט עפעס א זאך וואס ער האט נישט אליין, יהיו דבריו לו, וועלן זיינע ווערטער זיין צו אים, כלומר, דברים הטובים שמוכיח בני אדם יהיו לו, לכבוד ולתפארת, ס'זאל זיין פאר אים א שיינקייט, שאומרים השומעים, די אלע צוהערער וועלן זאגן, כל השכל הזה והמוסר אשר הוא דובר, הכל בו, ער האט אין זיך די אלע זאכן וואס ער רעדט איז ער אליינס אויכעט מקיים, ללמדך דאס קומט דיך לערנען שטוב השתיקה מלהוסיף הדיבור, ס'איז בעסער צו שווייגן ווי צו רעדן אסאך, כי תוספות השתיקה, אז מען שווייגט אסאך, לכבודו לתפארתו, איז עס א כבוד און א בארימונג פארן מענטש, ותוספות הדיבור אז מען רעדט אסאך, איז עס לקלון ולחרפה, ס'איז א שאנדע. על כן, המעיין בספר החסידות והחכמה, אז איינער וועט אריינקוקען אין א ספר וואס עס זאגט דברי חכמה, דברי חסידות, יתכוין זאל ער אינזין האבן לעשות כפי מה שישכיל נישט סתם צו וויסן וואס נאכצוזאגן פאר יענעם א גוט ווארט, נאר מען דארף אינזין האבן צו אליין איינהאלטן דאס וואס מען זעט דארטן, ואל יתכוין להשכיל כדי לדעת ספר, ער זאל הייסן איינער וואס קען דעם ספר, כי סיפור החכמה, סתם דערציילן חכמה, אינה תועלת למספר אותה אז ס'איז נישט קיין שום נוצן פאר דער וואס פארציילט דאס ואינה מתקיימת און ס'האלט זיך נישט ביי די מענטש מי שחכמתו מרובה ממעשיו איז אין חכמתו מתקיימת. פירוש אחר גייט ער זאגן נאך א פשט אויף דעם משל וואס ער האט פריער אנגעהויבן. שדבריו יותר משכלו וואס מיינט א מענטש וואס זיינע ווערטער זענען מער ווי זיין שכל, כלומר שמדבר אותו יותר ממה שראוי לו לפי חכמתו ושכלו, ער פלוישט מער וויפיל שכל ער האט, כאשר אמר שלמה אזוי ווי שלמה המלך האט שוין געזאגט, לא נאוה לנבל שפת יתר, ס'פאסט נישט פאר דעם נארישן מענטש אז ער זאל רעדן אסאך. איז איינער וואס ער רעדט מער וויפיל שכל ער האט, אז יהיו דבריו מושלים עליו זיינע ווערטער וועלן געוועלטיגן אויף אים ונלכד בידם ער וועט געשטרויכלט ווערן אין זיינע רייד. און מי ששכלו יותר מדבריו, ער האט מער שכל ווי ווערטער, שחכמתו גדולה ויתירה על דבריו, ער רעדט נישט אזוי פיל, ער איז א קלוגער מענטש, און ער רעדט ווייניגער וויפיל שכל ער האט, דאס איז א מידה טובה, שמרוב שכלו, פון זיין פיל שכל, מושל ברוחו טוט ער געוועלטיגן אויף זיין גייסט, ואינו מוציאם און ער גיבט נישט ארויס זיינע ווערטער כי אם לפי דעתו ושכלו, נאר לויט וואס ער פארשטייט אז יעצט דארף ער זאגן און יעצט נישט, אז יהיו דבריו נשמעים לו, זיינע ווערטער הערן צו צו אים, דאס איז דער פשט, דבריו יהיו לו, כלומר הרי הן שלו ברשותו, ער איז בעל הבית אויף זיינע אייגענע ווערטער, ער קען באשליסן ווען מען דארף יא ארויסזאגן א ווארט און ווען נישט, ווייל ער האט מער שכל ווי ווערטער און ער טראכט זיך גוט איבער פאר ער רעדט. כמו אזוי ווי די פסוק דודי לי ואני לו וואס דאס מיינט איך באלאנג צו אים, איך בין אונטער זיין רשות.